זײַט אַכט, קאַסעט פֿיר, המשך. הינטער מאַשעס טיר האָט ער געפֿונען סעמען. דער יונג איז געשטאַנען הינטער דער טיר אַ בלעכער און טרערן זײַנען אים גערונען איבערן פּנים. סעם! דו ביסט דאָ, סעם, מײַ בוי! אײַ עם העפּי! יור אָנקל איז העפּי! סעם, העפּי! סעם האט אים נישט געענטפערט, סעם האט אים נישט אנגעקוקט, ער איז אלץ געשטאנען אויף איין ארט געציטערט, די נאזלעכער האבן שארף געשלונגען די לופט, די ליפן פארביסן בייז, און די טרערן זענען גערונען אין אסאך טראפנס איבער די באקן. דער אנקל האט לייכט אנגענומען ביים הענטל פון דער טיר און געוואלט זי עפענען, די טיר איז אבער געווען פארשלאסן. גיי נישט אריין, אנקל, גיי נישט! זי איז מיד, זי שלאפט, אנקל, זי שלאפט! האט אים סעם צוריקגעהאלטן. סעם, מיי דיר בוי, איך בין גליקליך! איך בין דער גליקליכסטער מענטש אין דער וועלט! איך גיי אלעמען גליקליך מאכן! סעם, איך ווייס וואס דו ביסט פאר מיר, איך וועל דיך מאכן פאר מיין פארטנער! סעם, איך האב דיך ליב ווי א פאטער! איז געפאלן אויפן האלז און געקושט אים. די טיר האט זיך שטיל געעפנט און די שוויגער איז ארויסגעקומען. שוויגער, וואס מאכט זי? ששש. זי שלאפט, זי איז מיד. איך וויל איר זען, איין אייגנבליק נאר. די מוטער האט פאמעליך אויפגעעפנט די טיר און דער אנקל איז אריין אויף די שפיץ פינגער. ער איז געבליבן שטיין ביי דער טיר, פון בעט האט מאשי ארויסגעשיינט א בלייכע און א מידע, דער אָנקל האָט געקוקט אויף איר און זיך נישט דערוועגט צוצוגיין, ווי דאָרט וואָלט געלעגן זיין הייליקטום. מאַשע האָט אים נישט אָנגעקוקט. אירע אויגן זיינען שטאַר געווען און שטום געקוקט אויף איין אָרט. דער אָנקל האָט געציטערט און איז געגאַנגען מיט פּאַמעלעדיקע טריט נענטער צו צום בעט, אַראָפּגעבויגן זיך און געקושט די זיידענע קאָלדרע, מיט וועלכער מאַשע איז געווען צוגעדעקט. מאַשע, מיינע, מיין, מיין, מיין מאַמע! אויף מאַשעס בלייכע באַקן האָט אַרויסגעשלאָגן אַ רעטלעכקייט, ווי זי וואָלט אַ קליין קינד געווען און זי וואָלט זיך פֿאַרשעמט. לעבן מאַשעס בעט איז זיך געשטאַנען דער נײַער קינדער-וואָגן. די מוטער האָט אויפֿגעדעקט דאָס זײַדנס געדעקס, און דער אָנקל האָט דערזען עפּעס רויטס, צעהיצט און אָנפֿאָרעמדיקס. ער האָט זיך אַראָפּגעבעגן אויף דער ערד, אײַנגעגראָבן דעם פּנים אין דעם נײַעם געלעגער פֿון דעם נײַ-געבוירענעם און געוויינט. סעם וועלכער איז געשטאנען ביי דער אפענער טיר איז יעמאלט צוגעגאנגען מיט שטילע טריט און געשטעלט זיך איבערן אנקל'ס קאפ און אויך אריינגעקוקט אין וויגעלע אריין. מאשע האט געצויגן די זיידענע דעקע איבערן קאפ און פארשטעלט זיך דאס פנים. קאפיטל פֿיר. די יונגע מאַמע. עס איז געווען אַ שענער זומער-טאָג. דאָס גרויסע שלאָפֿצימער אין אָנקל מאָזעסעס וווינונג איז געווען באַגאָסן מיט צעבערס ליכט, וואָס האָבן אַרײַנגעדרונגען פֿון די צוויי גרויסע פֿענצטער וואָס זײַנען אַרויסגעגאַנגען אין אַ גרויסער גאַס אַרײַן. מאַשע, אַ יונגע און שטאַרקע מאַמע, האָט געבאָדן איר נאַקעט פֿינף-מאָנאַטנדיקע קינד אין אַ שיסל מיט לעבלעכן וואסער. דאס קינד האט באוועגן דאס וואסער מיט זיינע שווערפעלעדיגע באוועגונגען און עס האט געשריגן, פארקנעטשנדיג די אויגן ווי אן אלטער איד. מאשע האט זיך געפרייט און געשפילט זיך מיט'ן קינד, וואשנדיג עס און גיסנדיג וואסער אויף דעם קינד'ס קערפערל, ארום זיינען געווען אנגעווארפן ווייסע וועש, ליילעכער, האנטיכער, און אלצדינג אין שטוב האט געשמעקט מיט ריינקייט און מיט מוטערליכקייט. זי האָט דאָס קינד אַרױסגענומען פֿון שיסל, פֿלינק עס אײַנגעהילט אין געמאַנגלט פֿריש לײַלעכלעך און עס געטולעט צו איר האַרץ, אײַנשטילנדיק דאָס קינד, װאָס האָט נישט אױפֿגעהערט צו פֿאַרטומלען די שטוב מיט זײַן שאַרף שנײַדנדיקן קװיטשען. מאַשע האָט געלאַכט און זיך געפֿרײט, װײַל זי האָט געװוּסט, פֿאַר װאָס דאָס קינד שרײַט, און שפּילנדיק זיך מיטן קינד, האָט זי צו אים געזאָגט. דו פרעסער איינער, איך ווייס וואס דו ווילסט, איך ווייס. זי האט פלינק באפרייט אירע יונגע קערנדיגע ברוסט פון קאפטענדל, אבער זי האט נישט באלד אריינגעגעבן איר ברוסט אין דעם זוכענדיגן קינדערשן מיילכל, נאר זי האט זיך גערייצט מיטן קינד ווי איין קינד מיט אן אנדערן. זי האט אנגענומען איר ברוסט מיט צוויי פינגער און ארויסגעשפריצט אפאר טראפן מילך פון די בריסטווארצלען אויפן קינד'ס מיילעכל, האט דאס קינד עס אפגעלעקט און ווייטער געשריגן, דו פרעסער איינער האט מאשע געלאכט ווען זי האט געזען ווי דאס קינד שטרעקט אויס זיין מיילכל נאך די טראפנס און זוכט ווי א שטום חיה'לע די קוואלן דורך וועלכע גאט שיקט אים צו זיין דערנערונג. א מינוט האט זי געלאזט דאס קינד זוכן. נאכשפירנדיג נאך דעם געשמאק פון מילך האט דאס קינד געפונען דעם קוואל און איינגענורעט זיין פענעמל אין מאשע'ס ברוסט און.

א ווייטאג און א בענקשאפט, זי האט געהאט דאס געפיל אז זי האט נאכנישט חתונה געהאט, אז זי האט א קינד און נישט קיין מאן, און זי האט געבענקט נאך א מאן וואס זאל קומען און זי גלעטן אין דער שטיל איבערן קאפ ווען זי זיצט און שטילט איין איר קינד, און דער מאן זאל זיין דער ריכטיגער פאטער פון איר קינד, און די פארבינדונג צווישן איר און איר מאן זאל זיין א געטרייע און א טיפע, ווי ביי יעדן יונגן פארפאלק, איר קינד זאל האבן אן אמת'ן פאטער. און יעדע מאָל ווען זיינען געקומען די געדאַנקען צו איר, האָט אַ טיפער און באַהאַלטענער ווייטאָג געווייטאָגט זי, און זי האָט זיך געהאַלטען, אַז זי איז אַ פאַרשאָלטענע אויף אייביק, קיינמאָל נישט וועט זי נישט קענען געבען איר קינד אַ פאָטער. זי האָט מקנא געווען יעדע ווייבעל וואָס האָט אַ מאַן. אָפטמאָל האָט זי באַמערקט פאָרענדיק אין עלעוועיטער, ווי עס זיצט אַ יונגער טאַטע און האַלט אַ קינד אויף די הענט און לעבען אים זיין ווייב. זיי פארן געוויס צו שווער און שוויגער, האט זי זיך געטראכט, און זי האט מקנא געווען דעם אויסגעמאטערטן מידן ווייבל און איר מאן. ניין, ניט וואס זי האט א מאן, נאר וואס זי האט א ריכטיגן פאטער פאר איר קינד. און א בענקשאפט האט זי ארומגענומען צו א געטריי און ריין לעבן, וואס האט א באשטאנד, א שטארקן ווארצל אונטער זיך. זי האט נישט געהאט קיין מאן, נאר א קינד. און דעם קינד האָט זי אַװעקגעגעבן איר מוטערלעכע און װײַבלעכע צערטלעכקײט. מיט דעם קינד האָט זי װידער געפֿילט יענע רײנקײט, אין װעלכער זי האָט געלעבט, װען זי איז אַ מײדל געװען. מיט דעם קינד האָט זי זיך צוריקגעפֿונען. זי איז נישט קײן װײַב, זי איז אַ מײדל, אַ מוטער האָט זי נאָר פֿאַרבראַכט מיט איר קינד. קיינעם נישט געוואלט זען, נישט ארויסגעגאנגען פון הויז, נישט געלעבט מיט עפעס אנדערש, נאר פארבארגן זיך אין שלאף-צימער ווי א כהן אין זיין טעמפל און פארבראכט מיטן קינד. זי האט עס געבאדן, געוואשן, איבערגעטון, און ביים קינד האט זי זיך געפילט א געראטעוועטע. די טיר פון שלאף-צימער האט זיך אין דער שטיל געעפנט. מאשע האט ניט באמערקט ווי דער אנקל איז אריינגעקומען אויף די שפיץ פינגער. ער האט פון דערווייטענס געזען ווי מאשע שטילט דאס קינד, און א מינוט האט ער זיך אפגעשטעלט ביי דער טיר, ווי ער וואלט באטראכט זיין הייליגטום. א ציטערדיק געפיל האט אים ארומגענומען יעדער מאל ווען ער האט געזען ווי מאשע זייגט דאס קינד, און ער איז מיט שטילע טריט און איינגעהאלטענער פרייד צוגעגאנגען צו מאשע'ן און געגלעט זי איבער'ן קאפ.

פארוואס קינד? שמייכלט דער אנקל, איי לייק איט, איך האב ליב צו זען ווי דו זייגסט דאס קינד, און איך וויל נישט אז דו זאלסט אריינקומען, פליז טו עס פאר מיר. אבער פארוואס? יו אר עי ליטל טשיילד, אזוי ווי מיין קינד, איר ביידע זענט מיינע צוויי קליינע קינדער, נעמט זי דער אנקל ארום מיטן קינד צוזאמען און שטראלט פאר פרייד.

איך האָב דאָך קײנמאָל קײן פֿרײד נישט געהאַט אין מײַן גאַנצן לעבן, נאָר איצט אױף דער עלטער האָב איך דיך און מײַן קלײן, קלײן, רײן קינד, מײַנס, מײַן אײגנס, און פֿאַר װאָס װײנסטו? פֿאַר װאָס פֿרײסטו זיך ניט מיט מיר, מאַשע לעבן, מײַן גרױס, גרױס גליק? מאַשע האָט אױפֿגעהױבן אירע אױגן און האָט אים אָנגעקוקט. איר אויגן זײַנען פֿול געווען מיט טרערן און דער גרויסער ווײַסאַפּל האָט זיך געוואַסערט. זי האָט אים אָנגעקוקט מיט רחמנות אויף זיך און אויף אים און געשוויגן, ווי זי וואָלט געווען אַ שטומע חיה, וואָס גאָט האָט איר נישט דעם לשון געשאָנקען, נאָר זי דריקט איר אויס אירע געפֿילן אין בליק. פֿאַר וואָס קוקסטו אויף מיר? פֿאַר וואָס רעדסטו ניט צו מיר? זינט דו האָסט געהאַט דאָס קינד, רעדסטו ניט צו מיר? פֿאַר וואָס? ביסט דען נישט גליקלעך מיטן קינד? מאַשע דיר? זאָג מיר. יאָ, יאָ, איך בין גליקלעך מיט מײַן קינד. קײנעמס ניט, נאָר מײַן. איך האָב גאָר נישט מער, נאָר דאָס קינד. איך בין גליקלעך! און די טרערן האָבן גערונען פֿון אירע אױגן אַלץ געדיכטער. און פֿאַר װאָס װײנסטו װידער? פֿאַר װאָס ביסטו אַזױ טרױעריק? פֿאַר װאָס? איך װײס ניט, מאָזעס, פֿאַר װאָס. איך װײס ניט. לאָז מיך אַלײן, פּליז. לאָז מיך אַלײן מיט מײַן קינד. קום נישט אַרײַן צו מיר. זע מיך נישט. לאָז מיך, פּליז. אָ, דיר טשיילד, איי ניו, דיין מאַמע איז גערעכט, דיין מאַמע זאָגט אַז ס'איז שטענדיג אַזױ מיט יונגע מוטערס ווען זיי זייגן די קינדער, דו ביסט נאָך אַליין אַ קליין קינד, איין קינד זייגט דאָס צווייטע, מיינע צוויי קליינע קינדער האָט דער אָנקל געלאַכט. פון עס-צימער האָט זיך פּלוצלינג דערהערט אַ שטים, מאַשע איז בלייך געװאָרען. ווער איז דארט? סעם איז עס. יעס, שטעל זיך פאר מאשע, טשארלי דיין שוועסטער קינד איז דאך דער לויער פון דער יוניאן, ביי אים וועלן מיר דארפן סעטלען דעם סטרייק מיט די לאנדסלייט. דו ווייסט אונזערע לאנדסלייט סטרייקן דאך שוין די צווייטע וואך ווי זיי קומען נישט צו דער ארבעט. דאס האט אלץ דיין קאזין אנגעמאכט. איך האב דיר שטענדיג געזאגט אז ער איז א דענדזשערעס יאנג מען. ער וועט אונז מאכן טראבל. נא, זעסטו, דאס האט אונז אן אייגענער א לאנדסמאן א משפחה מאן אפגעטאן. גיי אראפ פליז, גיי אראפ און רעד מיט זיי, לאז מיך אליין, האט זיך מאשע געבעטן ביים אנקל און גענומען אוועקלייגן דאס איינגעשלאפענע קינד פון איר ברוסט אין וויגל אריין. נאך איין מינוט, איך וויל נאך זען אביסעלע ווי עס שלאפט. שטיל, וועסט עס נאך אויפוועקן. שוין, שוין, און דער אָנקעל איז אַרױס מיט שטילע טריט. מאַשע האָט פֿאַרשלאָסן די טיר נאָך אים, נאָר באַלד האָט װער געקלאַפּט. שטיל! װער איז דאָרט? עפֿן אױף, מאַשע לעבן! רופֿט זיך אָפּ די מוטער. פֿאַר װאָס פֿאַרשליסטו זיך? קײנער װעט דיר ניט צוגנבֿענען. נו, װאָס זאָגסטו צו די שנאָרערס? הע, צו דער משפּחה. אױסגעהאַלטן דאָס פֿאַר אונדז פֿאַרהאָרעװעטן גראָשן, אַז מע האָט געדאַרפֿט אַ טאָכטער אױסגעבן, אַן אױסשטײַער מאַכן, די ווייב מיט די קינדער אריבערברענגען קיין אמעריקע, איז מען געקומען צום אנקל. וואס ווען מען האט באדארפט עפעס איז מען געקומען צו אונז. מיר האבן זיי געשטיצט, מיר האבן זיי אויסגעהאלטן, און איצט סטרייקן זיי גאר. נא דיר אמעריקע. און ווער? דער זון פון די שנארערס, טשארלי. ער איז דאך גאר געווארן א גאנצער קנאקער ביי דער יוניאן. האסט שוין געהערט אזעלכעס? מאמי, וואס איז געשען? האסט נישט געהערט? די לאנדסלייט סטרייקן דאך, זיי קומען דאך נישט צו דער ארבעט, און טשארלי איז זייער אנפירער. נאכדעם האט ווידער ווער דעם קאפ אין דער אפענער טיר אריינגעשטעקט, און מאמי און טאכטער האבן דערקענט סעם'ס בלייכן ענערגישן פנים מיט דערשראקענע בעטנדיגע אויגן. מאמע, פארמאך די טיר! האט מאשע אויסגערופן, בלייך ווערנדיג. וואוהין קריכן זיי, די שנארערס? ווייניג איז זיי די ביזנעס, קריכן זיי נאך אין די שלאף צימערן? די מאמע האט פארקלאפט די טיר פאר סעם'ס פנים. קאפיטל פינף. דער סטרייק פון די קוזמירער לאנדסלייט. עס איז געווען א וואונדערליכע זאך. די לאנדסלייט פון קוזמין, אנקל מאזעס'ס משפחה זענען ארויס אין סטרייק. צוערשט האט עס אנקל מאזעס גארניט פארשטאנען וואס איז געשען, געזען ווי די לאנדסלייט הייבן זיך אויף אינמיטן טאג און לייגן אוועק די נאדל און פארלאזן דעם שאפ, האט ער געמיינט עפעס אן אומגליק איז געשען. וואס איז געשען? וואוהין גייט איר? די לאנדסלייט האבן זיך ארויסגעגנבעט פון שאפ ווי זיי וואלטן באגאנגען א גניבה. און געשעמט זיך צו קוקן דעם אנקל אין די אויגן אריין. איינציגווייז האבן זיי זיך ארויסגעשלייכט. האט דער אנקל אפגעשטעלט שלמה דעם דארפסגייער, א גוטן באקאנטן פון דערהיים, שלמה, וואוהין גייסטו? כ'ווייס ניט, מ'האט מיר געהייסן, גיי איך. וואס, בין איך א פרעמדער? האט דער אנקל געשריגן, ביי מיר סטרייקט מען? פאר מיין גוטס וואס איך האב אייך אראפגעבראכט קיין אמעריקע, האלט אייך אויס מיט ווייב און קינדער? די ביזנעס זענען דאך נאר צוליב אייך, סטרייקט מען ביי מיר. גוט גוט, איך וועל אייך שוין ווייזן סטרייקן. די לאנדסלייט האבן גארנישט געענטפערט, פארלאזט דעם שאפ, און צונויפגעקליבן זיך אין די חברה אנשי קוזמין, טאקע אין דער שול וואו דער אנקל איז געווען דער פרעזידענט. לאנג האט געדויערט ביז עס איז געלונגען דער יוניאן פון די שניידערס צו ארגאניזירן אנקל מאזעס'ס שאפ. כל זמן דער אנקל איז געווען דער גאנצער באלעבאס אין שאפ, איז עס זיי טאקע נישט געלונגען. די לאנדסלייט האבן דעם אנקל נישט געקענט מעיז פנים זיין, זיי האבן זיך ניט פארגעשטעלט ווען זיי וועלן קענען דעם אנקל שלעכטס טאן, ער איז דאך אונזער פרנסה געבער, האבן זיי אויף אלע טענות אפגעענטפערט. אבער קוים איז נאך דער חתונה סעם געווארן זייער באס, און סעם האט זיי געלאזט פילן זיין האנט, איז ביסלעכווייז געוואקסן די אומצופרידנקייט צווישן די לאנדסלייט. און טשארלין מיט נאך אפאר פראפעסיאנעלע ארגאנייזערס פון דער פאך איז סוף כל סוף געלונגען אין דער שטיל צו ארגאניזירן דעם אנקל שאפ אין געהיים פון איין לאנדסמאן צום אנדערן, ביז דער סטרייק האט אויסגעבראכן אומגעריכט פאר'ן אנקל און פאר אלע זיינע באהעלפערס. אין אנהייב איז קוזמין געווען זייער ענטוזיאסטיש אין קאמף. אז מען האט געדארפט גיין פיקעטן פאר'ן אנקל שאפ האבן זיך אלע געריסן, אויסגעקליבן אבער האט מען דארפסגייער, סעדער-האלטערס און פישערס, אידן וועלכע קענען געבן צוריק א קלאפ ווען מען וועט דארפן. זיי האבן גענומען ברויט און אפגעזאדענע קארטאפלעס אין די קעשענעס און האבן זיך אוועקגעשטעלט אזייגער זעקס אינדערפרי פאר'ן אנקל שאפ. געשטאנען און געהיט. טיילמאל איז דער אנקל ארויס צו זיי, געפרואווט מיט זיי רעדן. וואס וועט זיין דער סוף פון שטיין? מיר ווייסן ניט. געהייסן שטיין שטיי מיר, האבן די אידן אפגעענטפערט, אבער וואס ווילט איר? לאזט מיך הערן וואס איר ווילט, מיר ווייסן גארניט. טשארלי, אלץ טשארלי, מיר זענען פראסטע סאלדאטן, געהייסן שטיין שטיי מיר, האבן די אידן אפגעענטפערט מיט א זעלנערישן טאן, דערמאנענדיג זיך ווי זיי זענען געשטאנען אויף דער וואך ביי די סאלדאטן אינדערהיים. וואס, טשארלי האט אייך געבראכט קיין אמעריקע? טשארלי האט אייך געגעבן ארבעט, פרנסה געגעבן, א גאנצע יאר גייט איר אויך צו טשארלין? אלרייט. אזוי געהייסן. וואס שטייט דער אנקל און טענה'ט זיך אויס מיט זיי? מיט וועמען איז דא צו רעדן? אנקל אריין! האט סעם אים געצויגן ביין ארבל מיט חוצפה וואס ער האט געקראגן צום אנקל זינט מאשע האט געבוירן דאס קינד. לאז מיך, איך וויל זיך דורכרעדן מיט זיי. אנקל! האט סעם געשריגן, איך וויל אז דער אנקל זאל אריין, מען דארף נישט רעדן מיט זיי, אויס משפחה, אויס לאנדסמאן, איך לאז נישט מער קיין משפחה איבער דער שוועל ארויף. אלץ צו טשארלי'ן, מיר ווייסן גארניט האבן די לאנדסלייט אפגענטפערט, און טשארלי איז געווען דער גאט. טשארלי איז געקומען יעדן אוונט אין חברה אנשי קוזמין און גערעדט צו די לאנדסלייט. טשארלי האט געבראכט אויך אנדערע רעדנערס. טשארלי האט פון ערגעצוואו געלט געקראגן. טשארלי איז געווען דער צווייטער משה וואס איז געקומען אויסלעזן די לאנדסלייט פון אנקל מאזעס, פרעה מלך מצרים. אין דער חברה אנשי קוזמין זענען געווען פארזאמלט די סטרייקנדיגע לאנדסלייט. קוזמין האט גערוהט און עס האט אויסגעזעהן ווי חול המועד אינדערהיים. נישט קיין שבת, ניט קיין יום-טוב, עס איז אין דער וואָכן און מען אַרבעט נישט. און צו דעם איז אין קוזמין אַזוי נישט צוגעוווינט. שוין אַכט טעג וואָס דער שטרייק ציט זיך. דער ערשטער ענטיוזיאַזם איז שוין פאַרשוואונדן און קוזמין האָט שוין געפילט אַ בענקשאַפט נאָכן שאַפּ. זיי האָבן נאָך נישט געפילט קיין הונגער. אַ ביסל האָט יעדער אַליין געהאַט אָפּגעשפּאַרט און באַהאַלטן פאַרן סטרייק, און אַ ביסל האָט די יוניאָן מיט מי צונויפגעשלעפּט. נאָר קוזמין האָט נישט געקענט אַרומגיין ליידיק. דאָס באַלעמוטשען האָט זיי ניט געלאָזט רוען. דער תכלית האָט געפּיקט אין געהירן און גענאָגט דאָס האַרץ ווי אַ שלעכטער וואָרעם. וואָס וועט זיין דער תכלית פון דעם באַלעמוטשען? האָט איינער אין דער שטיל געפרעגט דעם אַנדערן. און וואָס פאַר אַ תכלית האָסטו בײַם אָנקל אין שאַפּ? פאַרן טרוקענעם ברויט, דאָס איז דער תכלית? מילא, מן הסתם ווייסטו דאך אז קהל הייסט אזוי, קהל ווייסט וואס עס טוט. נאר קוזמין האט דערווייל נישט באלעמוטשעט. איינער האט זיך דערווייל אנגעגרייט א שטיקל יענע וועלט און אריינגעכאפט א יום תהלים. דער אנדערער האט געקענט אביסל לערנען א פרק משניות. נאר די פראסטע און די עמי-הארצים האבן געכאפט א קערטל ביי דער טיר פון שול און די עלטערע האבן געהאט תרעומות. אין א מקום קודש? האבן די יונגערע גע'טענה'ט, עס איז א סטרייק-האל. קוזמין האָט זיך אַרומגעדרייט פֿראַנק און פֿרײַ און האָט גאָרנישט געטאָן. קוזמין האָט דערווײַל באַקענט זיך מיט זייערע ווײַבער און קינדער, אויף וואָס זיי האָבן קיין צײַט ניט געהאַט ווען זיי האָבן געאַרבעט. קוזמין האָט דערווײַל אַרומגעשפּאַצירט, אָפּגעגעבן זיך מיט הויזזאַכן, צורעכט געמאַכט זייערע אייגענע קליידער, אָבער קוזמין איז נישט צופֿרידן געווען. גוואַלד, יוסף! וואָס ציט עס זיך אַזוי לאַנג? וואס וועט זיין דער תכלית? און טשארלי'ס פאפולאריטעט ביי די קוזמינער לאנדסלייט האט אנגעהויבן ביסלעכווייז צו פאלן. וואס לענגער עס האט זיך געצויגן דער סטרייק און מען האט קיין רעזולטאטן נישט געזען, אלץ מער האבן די קוזמינער לאנדסלייט ווי זייערע עלטערן אין מדבר אנגעהויבן צו מורמלען אויף טשארלי'ן. וואס וועט זיין דער סוף? אלטע אידן לאזן זיך פירן פון א יונגל? העי! שיין זעען מיר ארויס! סעם איז דערווייל אויך ניט געשלאָפֿן. סעם האָט פֿאַררופֿן אַ משפּחה-ראַט, געשיקט נאָך דעם שוועסטערקינד מאַנעס, וועלכער איז אַ דעמאָקראַט, און זיך מיט אים אַן עצה געהאַלטן. מען האָט די נאָענטע משפּחה געשיקט אין געהיים צו די לאַנדסלייט אַהיים. צוערשט איז מען געגאַנגען צו באַקאַנטע, וואָס מען קען זיי גוט פֿון דער היים, וואָס דער אָנקל האָט זיי מערסטנס טובות געטאָן, און מיט זיי פֿאַרפֿירט אַ שמועס. וואָס זאָגט איר עפּעס צו דעם טשאַרלי?

אייך הייסט ער סטרייקן. און די לעצטע ווערטער האבן איבערצייגט. ס'האבן לאנג נישט געדויערט און סעמען מיט מאנעסן איז געלונגען צו געווינען א טייל פון די לאנדסלייט צו דער ארבעט. ניט דער הונגער, ניט די נויט האט דאס געזיגט, נאר קוזמין האט נישט געקענט באלעמוטשען, איז נישט געווען געוואוינט ארומצוגיין ליידיג און האט געבענקט נאך דעם שאפ. צומארגנס אינדערפרי, אז טשארלי איז אריינגעקומען אין די חברה אנשי קוזמין, האט ער געטראפן די חברה באלעגט מיט ווייבער פון סטרייקנדיגע לאנדסלייט. קוים האבן זיי אים דערזען, זענען זיי צו צו אים, און חנה רייזע, שלמה'ס דארפסגייער'ס ווייב, האט זיך אוועקגעשטעלט אויסטענה'ן פאר אלעמען, ווער האט דיר געבעטן, איך בעט דיך אז דו זאלסט זיך פאר אונז אננעמען? אז דו האסט צוטון מיט אנקעל צוליב א שידוך א כלה וואס ער האט ביי דיר אוועקגענומען דארפן מיר ליידן דערפאר? אויסגיין מיט אונזערע קינדער פאר הונגער? וויפיל האסטו גענומען דערפאר? פארוואס? כדי דו זאלסט זיי די אלטע נאראנים פון וועג אראפפירן? ניין, דו פרעג אים בעסער פארוואס סטרייקט ער ניט? אונז הייסט ער סטרייקן? פארוואס סטרייקט ער ניט? האט א צווייטע אידענע געשריגן. קעגן וועמען זאל איך סטרייקן? קעגן דער יוניע? פארוואס סטרייקסטו ניט? פארוואס הייסט אונז סטרייקן? אבער איך האב דאך נישט צו וואס צו סטרייקן. איך ארבעט דאך ביי קיינעם ניט. איך ארבעט דאך ביי זיך אליין. קעגן וועמען זאל איך סטרייקן? האט טשארלי געלאכט. דו הערסט? ער אליין סטרייקט ניט. אונז הייסט ער סטרייקן. וואס רעדט איר מיט אים? ווער איז ער אינגאנצן וואס דערוועגט זיך אנטקעגן שטעלן זיך קעגן דעם אנקל? און מיר אלטע אידן לאזן זיך פארפירן פון אזא שנעק, פון אזא יונגל? קומט אידן, קומט! די הענט דארפן מיר קושן דעם אנקל אז ער זאל אונז צוריק נעמען. געהערט א מעשה? און שיין האבן די קוזמינער לאנדסלייט געוואלט זיך ארויסלאזן פון דער חברה. טשארלי איז געשטאנען אינמיטן א פרעמדער וועלט, נאר האט ניט פארשטאנען וואס זיי צו זאגן. ער האט יא געפרואווט עפעס רעדן וועגן אויסהאלטן, וועגן א בעסער לעבן, וועגן א גערעכטער ארדענונג, נאר די אידן האבן אים נישט געהערט, זיי האבן געלאכט הינטער אים, און א אידענע האט גערופן צו אים, דו באזארג זיך אקארשט אז דו זאלסט נישט גיין מיט אפגעהאקטע אפצאסן און מיט אן אפגעריבענעם הינטן, דערנאך וועסטו די וועלט פארזארגן, מיינע פארזארגערס! טשארלי האט זיך פארלארן. זינט ער האט זיך אינטערעסירט מיט ארגאניזירן ארבעטער, איז געווען זיין אמביציע צו ארגאניזירן אנקעל מאזעס'ס שאפ, דער שאפ אין וועלכן זיין משפחה און זיינע לאנדסלייט זענען געווען פארשקלאפט. ער האט עס געהאלטן פאר זיין חוב. דאס טוט ער פאר אמעריקע, פאר דער ארבעטער באוועגונג, און מיטאמאל האט ער געזען ווי עס ווערט צונישט זיין ארבעט פון חדשים און יארן. ער האט געפרואווט אויסנוצן זיין גאנצע רעדנער-קונסט. ער האט דערציילט קוזמין וועגן דער גרויסער ברודערשאפט אין וועלכע זיי טרעטן אריין מיט אלע ארבעטער פון דער וועלט. נאר קוזמין האט געקוקט אויף אים מיט שפאט און רחמנות. די ברודערשאפט און די פארברידערונג האבן זיי איבערגעלאזט פאר אים. זיי האבן מורא געהאט פאר דער פרנסה. נאר אין דעם האט זיך אויפגעהויבן ר' אהרן זשעכלינער. ר' אהרן זשעכלינער איז געווען טשארלי'ס פאטער'ס א חבר פון דער היים. ביידע האבן זיי באלאנגט צו איין חסידים שטיבל אינדערהיים, און דערנאך ווען טשארלי'ס פאטער איז אהיימגעפארן שטארבן, האט ר' אהרן איבערגענומען זיין שטעל. ער האט גע'דרש'נט יעדן שבת אין די חברה אנשי קוזמין, געלערנט מיט אידן מדרש שבת פארנאכט, און שמחת תורה געלייענט פאר זיי דעם מדרש פון משה רבינו'ס טויט. ר' אהרן זשעכלינער האט פארנומען ביי זיי דעם ארט פון א שטיקל דיין. די קוזמינער לאַנדסלײַט, װאָס האָבן אים געקענט פֿאַר למדן און פֿרומען ייִדן פֿון דער הײם, האָבן פֿאַר אים דרך-ארץ געהאַט. דעריבער האָבן זײ זיך אַלע אײַנגעשטילט און אױסגעהערט, װאָס רב אַהרן האָט צו זאָגן. עס איז נאָך פּונקט אַזױ, װי די ייִדן בײַ יציאת מצרים, האָט רב אַהרן אָנגעהױבן מיט זײַן דרשה-ניגון, מיט װעלכע ער פֿלעגט יעדן שבת האַלטן זײַן מדרשי-דרשה, אַז משה רבינו האָט די ייִדן פֿון מצרים אַרױסגעצױגן, הייבט זיך אן ר' אהרן צו שאקלען, שטייט אין דער תורה הקדושה אזוי געשריבן, האט ער זיי אין מדבר געפירט, און ווי זיי זיינען אין מדבר געקומען, אזוי האבן די אידן אנגעהויבן צו בענקען נאך די טעפ פלייש וואס זיי האבן אין מצרים געהאט ביי פרעה'ן, האבן זיי אנגעהויבן צו מורמלען אויף משה רבינו און האבן געזאגט, לאמיר זעצן אן עלטסטן און לאמיר זיך צוריקקערן קיין מצרים, אזוי איז אויך דא.

נאר דארטן אין מדבר האט עס דער ערב רב געזאגט און דא זאגט איר עס אלע, זאג איך אייך ווי דער מדרש זאגט אויף די אידן פון מצרים, איר אלע וועט אויסשטארבן אין מדבר ווי דער ערב רב, און איר וועט נישט די זכי' האבן אריינצוקומען אין לאנד אריין, ווייל איר זיינט ווי דער קנעכט וואס זאגט איך האב ליב מיין האר. א שרעק איז אנגעפאלן אויף קוזמין, און א שעמעדיגקייט האט ארומגענומען די אידן, זיי האבן זיך געשעמט איינער פארן אנדערן צו קוקן אין די אויגן אריין. עס האט זיך מיטאמאל אויפגעוועקט אין זיי די אלטע אויסגעהאלטנקייט פון אידישן פאלק, דער אלטער קשה עורף, ווען עס גייט אין דעם וואס איז ערנסט, עס איז מיטאמאל פארשוואונדן די שרעק פאר דער פרנסה, אוועק איז די וואכעדיגקייט פון תכלית וואס האט אזוי געפיקט זייערע מוחות און גענאגט זייערע הערצער. די קוזמינער לאנדסלייט האבן מיטאמאל דערפילט א גאנץ אנדער טעם אין קאמף מיטן אנקל מאזעס, אז ס'איז נישט בלויז א קאמף פאר א שטיקל ברויט און א לעפל זופ, נאר אז ס'איז א קאמף פאר מעבדות לחירות, און די אלטע גרייטקייט צו קעמפן פאר דעם וואס עס איז ערנסט און וויכטיג האט זיך אויפגעוועקט אין אידישן בלוט פון די קוזמינער לאנדסלייט, און שלמה'לע דארפסגייער האט זיך געגעבן א רוף אן פאר אלע ייִדן, מיט מיר! קומט, מיר װעלן אַרױסטרײַבן די לאַנדסלײַט פֿון שאַפּ, אַז ניט אַרבעטן זאָל קײנער ניט אַרבעטן! שלמה, װוּ גײסטו? כ'װעל דיר ניט לאָזן! האָט חנה רײזע געשריגן, אָנכאַפּנדיק שלמה פֿאַרן לאַץ. גײ, גײ, גײ אַהײם! ייִדן, קומט! און די לאַנדסלײַט האָבן זיך אַרױסגעלאָזט באַלאַגערן דעם אָנקלס שאַפּ. קאפיטל זעקס ווער איז דא דער באס? סעם האט זיך געריכט אויף די לאנדסלייט און ער האט געמאכט אלע צוגרייטונגען זיי אויפצונעמען. ער האט זיך געזען מיטן שוועסטער-קינד מאנעס, דעם אגיטאטאר. מאנעס האט אפילו זייער ווייניג געהאלטן פון אנקל און ווייניג וואס געהאט פון רייכן פעטער. נאָר דערהערנדיק, אַז דעם אָנקלס ביזנעס שטייען אין געפֿאַר און אַז די סאָציאַליסטן ווילן רואינירן דעם אָנקל, האָט זיך אין אים אויפֿגעוועקט דאָס משפּחה-געפֿיל. דעם אָנקלס גאַנצע משפּחה האָט זיך דאָ געגרייסט מיטן אָנקלס פֿאַרמעגן און געהאַלטן עס פֿאַר אַ כּבֿוד, ווען זיי האָבן עפּעס געקענט טאָן פֿאַרן אָנקל. מאנעס איז אוועק צום טשיף און דערציילט פון די טראבל מאכערס און דער טשיף האט געשיקט א גענג אויפצונעמען די לאנדסלייט. אז שלמה'לע דארפסגייער מיט די לאנדסלייט זענען אנגעקומען פארן אלטן באקאנטן שאפ וואו זיי זענען אפגעזעסן טאג איין טאג אויס זינט זיי זענען אין אמעריקע, האט זיי אויפגענומען א גאסן פרוי. זי איז פון ערגעצוואו ארויס און ארומגענומען שלמה'לען. שלמה'לע האט זיך דערשראקן. ער האט זיך געוואלט ארויסמאכן פון דער פרויס ארעמס און אריין אין קראם מיט די לאנדסלייט אראפצונעמען די ארבעטער, נאר די פרוי האט אים פעסט געהאלטן ביים ארבל און געשריגן, פאליס! פאליס! ער האט מיר באליידיגט! מיטאמאל זענען ארויס פאליציסטן מיט שטעקנס אין די הענט, ציוויל געקליידעטע דעטעקטיוון און פארדעכטיגע פרויען וועלכע האבן געריסן די אלטע אידן ביי די בערד, ביי די פאות. וואס איז געשען? האט דער הויפט פון די פאליציסטן געפרעגט. ער האט מיר באליידיגט, ער האט מיר אנגעבאטן א שענדליכע זאך! האט די פארדעכטיגע פרוי געשריגן האלטנדיג ביי די קלאפעס דעם ארעמען שלמה'לען, ביי וועמען די פאות האבן געציטערט פאר שרעק. און דאס איז געווען דאס סיגנאל. באלד זענען זיי געפלויגן שטעקנס איבער די קעפ פון די לאנדסלייט, טייל זענען געלאפן איבערלאזנדיג ווער א פאה ווער א שטיק בארד אין די הענט פון די גאסן פרויען, טייל זענען אפגעקומען מיט צעקלאפטע קעפ מיט ביילן אויפן פנים, אנדערע מיט שלעמעלען אין דער שפיץ זענען אפגעפירט געווארן אין פאליציי באגלייט פון פאליציסטן און גאסן-פרויען מיט זידלערייען און קלעפ. אין א פערטל שעה ארום איז שוין קיין זכר ניט געבליבן פון די לאנדסלייט, און פארן אנקל מאזעס'ע שאפ איז געווען שטיל און רואיג, אויסער נאר וואס שטיקער היט און שטיקער קאפאטע האט זיך ארומגעוואלגערט אין דער בלאטיגער גאס. אנקל מאזעס איז געווען אין קראם ווען די מהומה איז פארגעקומען, ער האט צוגעזען וואס עס קומט פאר אינדרויסן, דאס זענען געווען זיינע לאנדסלייט, זיינע קינדער חברים און קינדער פריינט, זיי שלאגט מען אזוי אומדערבארעמדיג פאר זיין קראם, דאס איז געווען שלעמעלע דארפסגייער זיין חדר חבר מיט וועלכן ער איז נאך היינט אויף דו, וועלכן מען האט געשלעפט א צעבלוטיגטן אין פאליציי. דאס איז געווען ר' אהרן זשאכלינער זיין רבי, א איד פאר וועלכן ער האט נאך דרך ארץ געהאט ביזן היינטיגן טאג, וועמען מען האט געריסן פאר די פאות. קיין אנדער פריינד און קיין אנדער משפחה האט ער ניט, אויסער די וואס מען האט זיי אזוי אומדערבארעמדיק געשלאגן פאר זיין טיר צוליב אים. און ער האט ניט פארשטאנען ווי אזוי דאס איז געשען. ער האט זיך קיינמאל נישט געקענט פארשטעלן אז עפעס אזעלכעס זאל פאסירן. עס האָט זיך אים געדאַכט, אַז ער אַליין איז געווען צווישן די לאַנדסלײַט, וואָס מען האָט געשלאָגן. גאַנץ קוזמין איז דאָרט געווען. ער איז צוגעלאָפֿן צו סעמען, וועלכער איז געשטאַנען אַ בלייכער און געציטערט מיט די נאָזלעכער. וואָס טוט זיך דאָ בײַ מיר? וואָס טוסטו? ווער האָט דיר געהייסן? סטאַפּ! די מינוט סטאַפּ! סעם האָט אויפֿגעהויבן אויף אים די אויגן. אין די אויגן איז געווען אַ בליק, וועלכער דער אָנקל האָט בײַ קיינעם נישט געזען, נאָר אַנדערע האָבן עס ביז איצט געזען אין דעם אָנקלס אויגן. אָנקל, מיש זיך ניט אַרײַן, פּליז! ווער זאָל זיך ניט אַרײַנמישן? איך בין דאָ דער באָס! אַז איר זײַנט דער באָס, אָלרײַט, צאָלט מיר אַרויס פֿון מײַן טייל, וואָס איך האָב אין די ביזנעס, און איך וועל אַליין פֿירן ביזנעס, ווי איך פֿאַרשטיי. דער אנקל האט זיך דערשראקן. צום ערשטן מאל האט ער עס אזוי קלאר דערפילט אז איבער זיין קאפ איז אויסגעוואקסן א מאכט. ער האט זיך דערשראקן צו בלייבן אליין. ער האט זיך געשראקן פאר דער ענערגיע און קראפט וועלכע האבן אויסגעשפראצט פון סעם'ס אויגן און פנים, און ער האט דערפילט זיין שוואכקייט. אבער וואס טוסטו סעם? מענטשן שלאגן? האט דער אנקל איינגעהאלטן זיין כעס. ביזנעס, האט סעם אפגעענטפערט איין ווארט, אבער לאנדסלייט, משפחה, אויס משפחה, אויס לאנדסלייט, אנגעשטעלטע ארבעטער, איך וועל ניט גיין מיט זיי אין שול און איך וועל ניט אוועק זיצן דערציילן מעשות פון דערהיים, איך קען נישט קיין משפחה, ביי מיר דארף מען ארבעטן, אז ניט. דער אנקל האט נאך געפרואווט עפעס רעדן. אבער סעם, אנקל, איי עם טייערד אף איט! האט אים סעם איבערגעשלאגן, איך האב מיין אופן ווי צו פירן געשעפטן, דער אנקל האט זיך זיין אופן, און איך וויל נישט אז מ'זאל מיר קומען שטערן, און איך וועל זאגן דעם אנקל דעם אמת, אפשר וואלט בעסער געווען אז מיר זאלן זיך צעשיידן, איך וועל אנהייבן טון פאר מיר אויך עפעס, שוין צו לאנג געווען אלץ ביי יענעם, איך וויל עפעס אנהייבן אויף מיין אייגענע ריזיקע. דער אונקל האט שוין געשוויגן, ער איז בלעיער געווארן און טרויעריג, אן איינזאמקייט האט אים ארומגענומען, ס'האט זיך אים געדאכט אז גאנץ קוזמין איז פארשעמט געווארן, ארויסגעווארפן אויף דער גאס, און ער איז אינאיינעם מיט זיי. ער האט פארלאזט די קראם און א ווארט נישט געזאגט, ער איז אהיימגעגאנגען. ער האט געוואלט דערציילן מאשען דעם עגמת נפש וואס ער האט געהאט און געבענקט נאך א טרייסט ער זאל אים ווער זאגן א גוט ווארט.

זי קלאגט אויף די לאנדסלייט, זי האט געהערט מען האט זי געשלאגן, זי וועט זיך באלד בארואיגן. מאשע'לע! מאשע דיר, פליז, מאשע! האט זי דער אנקעל געבעטן הינטער דער טיר. מאשע האט אים ניט אפגעענטפערט. זי איז געלעגן אין קינדער צימער, איינגענורעט דעם פנים אין קינד'ס קישן און האט געוויינט. זי האט איצט אלעמען געהאסט. נישט בלויז איר מאן און סעמען, נאר איר קינד וואס איז ארויסגעקומען פון זיי, האט זי אויך געהאסט. זי האט געהאסט וואס זי האט זיך פארקויפט צו זיי פאר א שטיקל ברויט, און איר פאטער און מוטער וואס האבן זי געטריבן דערצו. איר יוגנט איז אויפגעשטאנען פאר אירע אויגן מיט דער ארעמער האפקינס סטריט, און איר האט זיך געדאכט אז עס האט זיך גארנישט געביטן די גאנצע צייט אז זי איז אויך איינע פון די לאנדסלייט וועלכע זענען פארשקלאפט ביים אנקל אין שאפ און זענען איבערגעגאנגען אין סעמס מאכט. סעם איז דער באָס איבער די לאַנדסלײַט און אױך איבער איר. אינאײנעם מיט זײ איז זי איבערגעגעבן געװאָרן אין סעמס הענט װי דעם אָנקלס ירושה. אין דעם קאַמף פֿון די לאַנדסלײַט געגן דעם אָנקל האָט זי דערזען איר אײגענעם קאַמף. זי װיל זיך אױך באַפֿרײַען מיט אַלע לאַנדסלײַט צוגלײַך פֿון אָנקל מאָזעס און פֿון סעמען. און אױף דער גאַס פֿאַר אָנקלס שאַפּ האָט מען אױך זי געשלאָגן, סעם האָט זי געשלאָגן פֿאַרן אָנקל אינאײנעם מיט אַלע לאַנדסלײַט. זי סטרײַקט אױך. זי וויל העלפן געווינען דעם קאמף, דעם גרויסן קאמף צו באפרייען זיך פון אנקלן און פון סעמען, אינאיינעם מיט אלע לאנדסלייט. זי האט זיך אויפגעכאפט פון געלעגער, צונויפגענומען איר צירונג וואס דער אנקל האט איר געשאנקען, די פערל און די בלויע שטיינער, אלצדינג וואס זי האט געקענט צונויפנעמען אין געלט און צירונג, געמאכט דערפון א פעקל, זיך איינפאך אנגעטאן און איז ארויס אין צווייטן צימער אריין. מאשע, עס איז נישט מיין שולד, איך האב עס נישט געוואלט, כ'קען ניט העלפן, האט דער אנקל געקוקט אויף איר מיט בעטנדיקע אויגן. א פאראכטונג האט זי ארומגענומען צו דעם אנקל, גארנישט האט זי פארמאגט אין איר הארץ צו אים, אויסער נקמה, דעם זיסן געפיל אז דאס לעבן נעמט נקמה פון אים, זי האט אים אנגעקוקט מיט פאראכטונג און אויסגערופן, איך האב דיך פיינט! איך האב אייך אלעמען פיינט! פֿאַרװאָס? האָט דער אָנקל אױסגעשטרעקט נאָך איר די האַנט. אָבער װוּהין גײסטו, טאָכטער? איז איר די מוטער נאָכגעלאָפֿן. זי האָט זיך גאָרנישט אָפּגעענטפֿערט. דער אָנקל איז אַלײן איבערגעבליבן. האַלב אין טונקעלן האָט די אײנזאַמקײט אָנגעהױבן צו קריכן צו אים פֿון די װינקעלעך פֿון די צימערן. ער האָט זיך פֿאַר עפּעס װאָס דערשראָקן. ער האָט נישט געװוּסט פֿאַרװאָס. עס האָט זיך אים געדאַכט עפּעס װאָס קומט נאָענט צו אים, נאָר אין קינדער-צימער האָט זיך געהערט דעם קינדס געוויין און דער אַמס געזאַנג, און ער איז אַריין זוכן טרייסט און פרייד ביי זיין אייגן בלוט און פלייש. קאַפּיטל זיבן. אויף דער צווייטער זייט. מאַשע האָט געזוכט טשאַרלין אין דער היים ביי דער מומע. טשאַרלי איז נישט געווען אין דער היים, און די מומע, וועלכע האָט זיך געזען צום ערשטן מאָל זינט מאַשע איז אַ ווייבל געוואָרן, האָט זי אויפגענומען קאַלט און שווייגנדיק.

אין די ווייבער פון די קוזמינער לאנדסלייט האט זיך געפילט אן ענדערונג. זייער גרייטקייט צו קעמפן האט געשטיגן נאכדעם וואס עס איז פארגעקומען פארן אנקלס שאפ געזען ווי זייערע מענער קומען צוריק אהיים פון קאמפספעלד, ווער מיט א צעבלוטיגטן קאפ, ווער מיט ארויסגעריסענע פאות אדער אן אויסגעפליקטער בארד, האט זיך אין זיי דערוועקט א רעוואלוציאנערער גייסט אז זיי זענען גרייט געווען די מינוט צו לויפן צום אנקלס שאפ און איבערצונעמען דעם קאמפספעלד. פון וועלכע זייערע מענער זיינען אזוי שענדליך אראפגעטריבן געווארן פון פיינט. או, זיי האבן שוין ניט געשיקט זייערע מענער צו דער ארבעט, צו פרעה'ן, זיי האבן שוין ניט געהייסן זייערע מענער אז זיי זאלן פארן אנקל'ס פיס פאלן, אז זיי זאלן סעם'ס הענט קושן. פארקערט, זיי האבן געשראקן זייערע מענער אז זיי וועלן גיסן איבער זייערע קעפ מיט טעפ זודיגן וואסער, אויב זיי וועלן זיך דערוועגן דעם אנקל'ס שוועל איבערצוטרעטן. דו קענסט זיך שוין זוכן אן אנדער היים, אן אנדער ווייב, אז דו וועסט זיך מיר דערוועגן צום אנקל צו גיין, האט א אידענע געמאכט מיט די פינגער אויף דער נאז פון איר מאן. און אלסדינג וואס טשארלי וועט דיר הייסן זאלסטו טון, דו הערסט? טשארלי ווייסט וואס ער האט צו טון, אוי ווייסט ער, א געזונט אין זיין קאפ. און טשארלי איז צוריק געווארן דער משה וואס גייט באפרייען די אידן פון פרעה מלך מצרים, און פון אונטער זיין שווערן יאך. טשארלי איז ווידער געווארן דער אויסלעזער, דער באפרייער פון די קוזמינער לאנדסלייט. געהערט אז א לעדי פרעגט זיך נאך אויף די קוזמינער לאנדסלייט, איז געווארן א רעש. די פרויען האבן ארומגערינגלט מאשען און באלד האבן זיי איינע דערקענט. יא, עס איז דאס דעם אנקל'ס ווייבל מאשע, דעם הויכן אהרן'ס טאכטער. פארשטייסט שוין? זי איז אוודאי געקומען רעדן פארן אנקעל אז זיי זאלן זיך צוריקגיין צו דער ארבעט, פארשטייסט שוין צו וואס זי באדארף טשארלין? אז זי האט זיך פארקויפט צום אנקעל מיינט זי וועלן מיר זיך אויך אלע פארקויפן? וואס עפעס צום אנקעל אליין? און וואו איז סעם? האט א צווייטע געווארפן א ווארט אין דער שטיל. מאשע'ס פנים האט פאר בושה געפלאמט ווי פייער. זי האט נישט געוואוסט ווי זיך צו ראטעווען פון די אויפגערעגטע פרויען וואס האבן זי ארומגערינגלט. זי האט געפילט אז זי איז דער שונא פון די לאנדסלייט, צו זי וויל יא צו זי וויל ניט. אין דער מינוט האט זי גאר געקלערט ווי זיך צו ראטעווען פון זיי. ווייבער, ווייבער, בארואיגט זיך, וואס שרייט איר? האבן זיי א צוויי מענער איינגעשטילט און געהאלפן מאשען ארויסנעמען פון די פרויען. טשארלי איז ניטא. ער לויפט ארום אין די קאורטס צו באפרייען די לאנדסלייט וואס מען האט ארעסירט, ער וועט באלד צוריקקומען. זעצט זיך מיסעס מעלניק, ער וועט באלד צוריקקומען. ווער איז זי? ווער? גיב נאר א קוק ווי זיי רעדן מיט איר, וואס פאר א פאראד זיי מאכן פון איר. נישקשה, איר פאטער האט אויך הויזן גענייט ביין אנקל, געווען דער זעלביגער קלאגעדיגער אפערעיטער. א גליק האט אים געטראפן, דער אנקל האט זיך פארליבט אין זיין טעכטערל, זע נאר וואס זיי מאכן. נאר איינער, אונזער אלעמען, האט געקענט טרעפן דאס גליק אז מיר וואלטן געוואלט אונזערע טעכטער חתונה מאכן מיט אלטע לייט. צוליב איר שפאלט ער דאך אונזערע מענער די קעפ אז ער זאל שוין זיין ווייבל קענען דעם האלז נאכגעבן. אוודאי אז מען האט חתונה מיט אן אלטן מאן, לאז כאטש דער חזיר רינען איבערן מויל. מאשע האט געקוקט אויף די פרויען מיט בעטנדיגע אויגן, זי האָט זיי געװאָלט זאָגן, אַז זי איז אויך אַזױ אומגליקלעך װי זיי, אַז אויך זי אַרבעט בײַן אָנקל, איז פֿאַרשקלאַפֿט צו דער פֿירמע מאָזעס מעלניק ענד קאָמפּאַני, װי זיי, אַז זי איז אַהער געקומען סטרײַקן צוזאַמען מיט זיי און צוזאַמען מיט די לאַנדסלײַט צו באַפֿרײַען זיך פֿון אונטער דעם יאָך פֿון אָנקלס הויז. נאָר די װײַבער האָבן גאָרנישט געקענט און גאָרנישט געװאָלט לײענען, װאָס ליגט אין די גרייסע פֿאַרטרערטע אויגן פֿון דעם יונגן װײַבל. זיי האבן געזען אין איר דעם שונא אין וועלכן זיי האבן געוואלט נקמה נעמען פאר לאנגע יארן פלאגן זיך פאר לאנגע אלטע באליידיגונגען און פאר די מענער'ס צעשפאלטענע קעפ. גיב נאר א קוק וואס פאר א פאראדן זיי מאכן מיט איר. דער אנקל איז קלוג, ער וויל זיי ארייננעמען אין שאפ אריין, האט ער געשיקט צו זיי דאס יונגע ווייבל. גיב נאר א קוק ווי זיי זענען שטיל געווארן, ווי זיי האבן מורא פאר איר. דער אנקל האט זי געשיקט? האָט זיך סעם געשיקט אַהער, זי װײס שױן װעמען זי האָט צו האָרכן. מאַשי האָט געפֿילט די ברענענדיקע שטעכװערטער, װעלכע די װײַבער שיקן צו איר, און זי האָט עס גענומען אױף זיך װי אַ שטראָף. זי איז אין דעם מאָמענט גרײט געװען אױף אַלצדינג, אַלץ אױסצוטאָן פֿון זיך, אַראָפּצוּװאַרפֿן פֿון זיך די שאַנד און די פֿאַרשקלאַפֿונג, װאָס מען האָט געװאָרפֿן אױף איר, און איבערבלײַבן דאָ מיט די לאַנדסלײַט, טײלן זיך מיט זײ זײער גורל. און זי האָט געװאַרט אױף טשאַרליִן, אז זי זאל אים קענען אלצדינג זאגן. איר בלייבן אין קאנגרעגעישאן איז געווארן אוממעגליך. די פרויען זענען געווארן אזוי ווילד אויפגערעגט, און זייערע ווערטער אויף איר חשבון זענען געווארן אזוי באליידיגנדיג, אז זי האט אים נישט געקענט לענגער דא פארבלייבן, און ווער ווייסט מיט וואס עס וואלט זיך געענדיגט ווען טשארלי וואלט נישט געווען אנגעקומען. העלא מאשי! האט זי טשארלי באגריסט מיט זיין געווענליכן שמייכל, ווי ער וואלט זי ערשט נעכטן געווען געזען. וואס טוסט דו דא? מאשי האט אים געקוקט אין די אויגן אריין. אין די דריי יאר וואס זי האט אים נישט געזען, האט זיך טשארלי ווייניג וואס געביטן. ער איז געווען אזוי קינדיש ווי דענסמאל אויף דעם ברעג ים אין קאני איילענד, און נישט ווילנדיג האט זי געצויגן א פאראלעל צווישן זיך און אים. און עס האָט זיך איר געדאַכט, אַז זי איז דורך דער צײַט זײַן מוטער געװאָרן און ער איז אַזױ קינדיש געבליבן. די שװאַרצע הערעלעך, װאָס האָבן זיך מיט עקשנות געריסן פֿון אונטער גאָלמעסער אױף זײַן פּנים, האָבן אים אַ פּאָר שװאַרצע לאַנגע שפּאַנישע באַקנבערד געשאַפֿן, װי צװײ שװאַרצע פּיאות. דאס איז געווען די איינציגע ענדערונג וואס זי האט באמערקט אין אים, און דאס האט אים געמאכט אין אירע אויגן א בחור'ל וואס וויל פרי האבן וואנצעס, שווארצט ער זיך מיט סאזשע צו. זיין אנבליק האט אויף איין מינוט געמאכט זי צו פארגעסן צו וואס זי איז אייגנטליך געקומען. עס האט זיך איר אויסגעדאכט אז ער האט זיך גארנישט געביטן זינט זיי האבן זיך געזען דאס לעצטע מאל, און ווידער איז זי געקומען צו אים ווי א יונגע חבר'טע צו א פריינט ווי אמאל, און ער וועט זי נעמען מיט זיך אויף א שפאציר. איך וויל עפעס רעדן מיט דיר, טשארלי, האט מאשע זיך אנגערופן, אויך מיט איר געווענליך פרייען שמייכעלע, וואס זי האט עס געבארגט פון דער צייט ווען זי איז נאך א מיידל געווען. קום מיט מיר ארויס. איך באדויער נאר, דו ווייסט דאך די סיטואציע. די ארבעטער קוקן אויף יעדע זאך מיט חשד, און זיי וואלטן ווייס איך וואס באלד אויסגעטראכט. זיי וואלטן געמיינט אז איך גיי זיי פארקויפן. לאמיר רעדן דא. מאשי האט זיך דערמאנט וואו זי געפינט זיך. יא, דו ביסט גערעכט. איך האב עפעס געוואלט רעדן מיט דיר, אפשר אן אנדערש מאל. נאר איצט בעט איך דיר, נעם צו דאס פאר די לאנדסלייט, דאס איז אלצדינג וואס איך פארמאג. האט זי געוואלט איבערגעבן טשארלי'ן איר פעקל מיט די צירונג. אבער טשארלי האט פארשעמט געשמייכלט. מאשי, אליין קען איך נישט נעמען. מיר מוזן פרעגן די סטרייק קאמיטע אויב מיר זאלן צונעמען. יא יא איך וועל ווארטן. טשארלי האט פאררופן אפאר לאנדסלייט אין א ווינקל און זיך מיט זיי דורכגערעדט. באלד איז טשארלי צוגעקומען און געזאגט צו איר מיט זיין קינדיש שמייכל, איים סארי מאשי, אבער די ארבעטער ווילן עס ניט צונעמען. זיי האבן ניט ליב צו נעמען צדקה, דו ווייסט. און אחוץ דעם דיין פאזיציע האט טשארלי אפגעהאקט אינמיטן, דו פארשטייסט מאשע, עס פארדריסט מיך. נישט קיין צדקה, עס איז מיין צושטייער אין סטרייק, איך סטרייק אויך. איך וויל אויך סטרייקן, טשארלי, איך וויל אויך זיין מיט זיי אינאיינעם, איך וויל אויך זיין אזוי ווי זיי, ווי איר, מיט אייך אינאיינעם. און אין מאשע'ס אויגן האבן זיך באוויזן טרערן. וואס איז מיט דיר מאשי? פילסט זיך נישט גוט? גארנישט. ביסט גערעכט, יא איך פארשטיי, כ'בין דיר א פיינט, פון א פיינט קען מען נישט צונעמען קיין מתנות, יא איר זענט גערעכט עס איז גוט אזוי, גוד ביי טשארלי, איך דאנק דיר. אבער וואס איז מיט דיר? ווארט א מינוט איך וועל גיין מיט דיר, איך וועל דיך אהיים נעמען. ניין! גיי נישט מיט מיר, די לאנדסלייט וועלן האבן א חשד, ניין ניין דו טארסט ניט גיין מיט מיר, איך באלאנג צו דער אנדערער זייט, איר זיינט גערעכט, גודביי טשארלי, און זי איז פלינק ארויס פון דער קאנגרעגעישן. זי איז אנגעקומען אהיים אין אוונט, אין גאנצן הויז איז געווען טונקל, נאר אויבן אין דער הייך אין שלאפצימער האט זיך געוויזן ליכט. אויף די שטיגן ארויף האט זיך געהערט דעם אנקל'ס אלטע באסאווע שטים און זיין שווער געלעכטער. א מינוט איז זי שטיין געבליבן אין דער אפענער טיר פון שלאפצימער און האט אריינגעקוקט. דער אונקל איז געזעסן אויפן דיוואן און געשפילט זיך מיט די הענטעלעך פון דעם קינד וואס איז געלעגן לעבן אים, און דער אונקל האט געלאכט און געפרייט זיך מיטן קינד, האלטנדיג אין איין קושן זיינע הענטעלעך, סמאקטשענדיג הויך. דער אונקל האט זי באמערקט אין דער טיר און האט זי אויפגעפרייט מיט שטראלנדיגע אויגן. סוף קאסעט פֿיר, המשך אויף קאסעט פֿינף.